ווער האט געוואונען דעם פארמעסט? די יונגע לערערין שפירא איז אריינגעקומען אין קלאס ווי אלעמאל מיט א פרייליך פנים. ווי אלעמאל האבן זיך די קינדער אויפגעשטעלט פון די ערטער, צופרידענע און צעשמייכלטע. די לערערין האט ווי אלעמאל א זאג געטאן מיט א קלינגעוודיגער און ווארעמער שטים, גוט מארגן קינדער! די קינדער האבן איר ווי אלעמאל אפגענטפערט מיט א פרייליכן כאר, גוט מארגן לערערין!

האָט זיך די לערערין שױן דערנענטערט צום סוף. דאָ, שלעמקע שרײַער! און די לערערין האָט פֿאַרמאַכט דעם זשורנאַל. דאָ! און פֿאַר װאָס האָט די לערערין נישט אױסגערופֿן שׂרהלע שטילערמאַן? האָט רבֿקהלע געפֿרעגט פֿאַרחידושט, װאָס דער גאַנצער קלאַס האָט געװאָלט פֿרעגן, און זי האָט אױסגעפֿירט אַ ביסל בײזװיליק, װי זי װאָלט שׂרהלען פֿאַרמסרט, זי פֿעלט גראָד. איך ווייס אז שׂרה'לע פעלט, האָט די לערערין געענטפערט אומעטיקלעך. ס'איז געווען א טעלעפאָן פון איר היים. זי איז קראנק געוואָרן אויף טיפוס, און מ'האָט זי גענומען אין שפּיטאָל. אין קלאס איז געוואָרן אזוי שטיל, מיט אזא געדיכטער שטילקייט, אז ס'איז אזש ענג געוואָרן. די לערערין האט נישט אוועקגענומען דעם בליק פון די קינדער'ס פענעמער. זי האט מיט אים געפארשט וואס פאר אן איינדרוק ס'האט אויף זיי געמאכט די חבר'טעס קראנק ווערן. אויף די קינדער'ס פענעמער איז געהאנגען א בשותפות'דיגער אומעט ווי א נעפל. בלויז די אויגן זענען נישט ביי אלע געווען אלץ איינס. ביי אייניקע זענען זיי געשטאנען ווי פארגליווערט פון עגמת נפש, ביי אנדערע ארומגעבלאנדזשעט ווי זיי וואלטן געזוכט הילף

ס'איז טאקע ניט שיין צו טראכטן שלעכטס וועגן א חבר'טע וואס איז פאר דער גאנצער צייט דאס ערשטע מאל אין שול נישט געקומען. אז שרה'לע וועט געזונט ווערן, וועסטו זי דארפן איבערבעטן. אין דעם מאמענט האט די לערערין באמערקט מיט פארוואונדערונג, אז אויך שלעמקע שרייער, שרה'לע'ס בעסטער חבר, איז רויט געווארן. פארוואס? זי האט חשק געהאט עס אים איבערפרעגן, אבער די לעקציע ווארט און די צייט שטייט נישט. נו, קינדער, האָט זי אַ זאָג געטאָן, מיר הייבן אָן. און די לעקציע האָט זיך אָנגעהויבן און איז אַוועק מיט איר געוויינלעכער גאַנג, גלייך ווי אין קלאַס וואָלט גאָר נישט געפעלט קיין שילערין, וואָס איז קראַנק און ליגט אין שפּיטאָל, גלייך ווי קיינער טראַכט שוין גאָרניט וועגן איר, אַזוי האָט זיך אויסגעדאַכט. אין דער אמתן אָבער איז חוץ דער לערערין נאָך איינער, וואָס די קראַנקע שׂרהלע איז אים נישט אַרויס פון זינען, טאַקע שלעמקע שרייער, אין משך פון דער לעקציע איז ער נישט איינמאל נאך רויט געווארן, כאטש קיינער האט אים נישט פארשעמט. די קראנק געווארענע שׂרה'לע שטילערמאן האט דער קלאס גערופן שאשא, לויט די ערשטע אותיות פון איר נאמען און פאמיליע נאמען, און לויט איר שטיל האלטן זיך. זי איז געווען זייער א פעהיגע שילערין, א פאראויסגייערין אין דער לערע, דער שטאלץ פונעם דריטן קלאס. אבער זי איז נישט געווען די איינציגע.

די פארמעסטלער האבן צווישן זיך געלעבט אין חבר'שאפט און פריינטשאפט, האבן זיך תמיד געהאלטן צוזאמען. שלעמקע פלעגט זיך איינשטעלן פאר שרה'לען אויב עמיצער האט זיך האט זי פארטשעפעט. זיי פלעגן אפט גיין א שטיק וועג צוזאמען אהיים, נאר אין זייער פארמעסט זענען זיי געווען פארביסן ווי זיי וואלטן זיך חלילה געווען די גרעסטע שונאים. יעדער איינער איז איינגעשפארט אז ער מוז איבעריאגן, אז ער מוז געווינען דעם פארמעסט. איז אָט ווען שלעמקע האָט דערהערט פון דער לערערין, אַז שרה'לע איז קראַנק געוואָרן, איז זיין ערשטער געדאַנק געווען, נו, ערשט וועט זי מיך שוין ניט איבעריאָגן. כאָטש איינצייטיק איז זיין ערשטער געפיל געווען, אוי, אַ שאָד, אַזאַ גוטע חברטע, שאַשאַ, און ער איז געוואָרן, שלעמקע, ווי צעמישט. ווי זיין נישט פיינער געדאַנק וואָלט זיך אין אים געשטויסן מיט זיין שיין געפיל, און אַז די לערערין האָט פירגעהאַלטן רבקה'לע רובין, פאַרוואָס זי האָט שלעכט געטראַכט וועגן שרה'לען, האָט ער זיך שטאַרק פֿאַרשעמט פֿאַר זײַן ערשטן ניט פֿײַנעם געדאַנק, נו, ערשט װעט זי מיר שױן נישט איבעריאָגן, און איז רױט געװאָרן. ס'איז אַריבער אַ װאָך און נאָך אַ װאָך. די לערע אין קלאַס איז געגאַנגען פֿאָרױס. נאָר דאָס אָרט אױף דער שולבאַנק, װוּ שׂרהלע שטילערמאַן איז געזעסן, איז נאָך אַלץ לײדיק געװען. די דאָזיקע לײדיקײט האָט אָן אױפֿהער דערמאָנט, שׂרהלע שטילערמאַן ליגט נאָך אַלץ אין שפּיטאָל, שׂרהלע לערנט נישט, שׂרהלע װעט בלײַבן הינטערשטעליק, שאַ-שאַ װעט שױן נישט זײַן קײן פֿאָרױסגײערין אין דער לערע. װען ס'פֿלעגט אַ מאָל װערן אַ צו שטאַרקער טומל אין קלאַס, און עמיצער האָט אים גענומען אײַנשטילן מיט אַ שטילער שאַ, האָבן זיך אַלע קינדער גלײַך דערמאָנט אין דער קראַנקער שאַ-שאַ. די קינדער פֿלעגן אָפֿט רעדן צװישן זיך װעגן שׂרהלען, און זי באדויערט. זיי האבן זיך דערוואוסט פון דער לערערין שאפירא אין וועלכן שפיטאל זי ליגט. אייניקע וואלטן גערן געגאנגען צו איר זי מבקר חולה זיין, דערציילן איר וואס אין קלאס קומט פאר, אבער וואס קומט ארויס? אז צו אזעלכע קראנקע לאזט מען אפילו נישט צו. אזוי האט זיי פארזיכערט די לערערין, אזוי האט זיי אויך איינמאל געזאגט אויף זיכער, שאשא דער שרייער שלעמקע. אַקוראַט ווי ער וואָלט דאָרט אַליין געווען און מע האָט אים נישט אַריינגעלאָזט, האָט עמעצער געלאַכט פון אים. די קינדער איז גאָר נישט איינגעפאַלן, אַז אַזוי איז עס טאַקע געווען. שלעמקע איז איינמאָל אויף אַן אמת געווען ביי דער טיר פון דער שפּיטאָל-אָפּטיילונג פאַר אָנשטעקנדיקע קראַנקייטן. ער האָט זיך אַפילו שטאַרק געבעטן ביי שווייצער סאַניטאַר, וואָס אין אַ ווייסן כאַלאַט, ער זאָל אים אַריינלאָזן כאָטש אויף אַ מינוטקעלע צו זיין קראַנק שוועסטערל, צו זען וואָס זי מאַכט. אבער דער שווייצער איז קאלט געבליבן צו זיינע בקשות, ווי זיין ווייסער קאלטער כאלאט, און האט ברוגז געדרייט מיטן קאפ אויף ניין. דאס איז שטרענג פארבאטן, יונגל! ערשט אז שלמהקע האט גענומען זיך פאמעליך אוועקרוקן פון אים, האט ער צו אים א שמייכל געטאן, אז דיין שוועסטערל וועט געזונט ווערן, וועט זי אליין קומען צו דיר זאגן וואס זי מאכט. אויף שׂרה'לע שטילערמאַנס אָרט איז נאָך אַלץ שאַ און שאַ. האָט איר באַנק שכן געזאָגט מיט אַן אומעטיקן טאָן. ווידער איז אַוועק אַ וואָך נאָך אַ וואָך, שוין צוויי חדשים זינט שׂרה'לע פעלט אין קלאַס. ווי איינמאָל אין דער פרי איז די לערערין שאַפּיראָ אַריינגעקומען אין קלאַס מיט אַ פּנים פריילעכער ווי אַלע מאָל און אַ זאָג געטאָן מיט איר קלינגעוודיקע שטים, גוט מאָרגן, קינדער! ווי אַלע מאָל האָבן די קינדער שטייענדיק גלייך ווי ווירעס געענטפערט מיט אַ צעשמייכלטן און פריילעכן כאָר, גוט מאָרגן, לערערין! אין דער לערערינס אויגן האָבן זיך דאָס מאָל שטאַרקער ווי אַלע מאָל געלויכטן די פֿריילעכע פֿינקעלעך, און זי האָט פּאַמעלעך גענומען עפֿענען דעם שול-זשורנאַל. די לערערין איז הײַנט גוט געשטימט, האָט אויסגערופֿן רבֿקהלע רובין. די לערערין האָט אַוודאי גוטע נײַעס. ריכטיק, רבֿקהלע, האָט די לערערין פֿריילעך באַשטעטיקט. אַ סך גוטע נײַעס. יאָ, שׂרהלע שטילערמאַן איז שוין אויסגעשריבן פֿון שפּיטאָל. מאָרגן, איבערמאָרגן װעט זי שױן מסתם קומען אין שול. די קינדער האָבן זיך דערפֿרײט. זײ האָבן געװאָלט אָנהײבן רעדן װעגן דער דאָזיקער פֿרײלעכער ידיעה, נאָר די לערערין האָט זײ אײַנגעשטילט און גענומען אױסרופֿן זײערע נעמען און פֿאַמיליע-נעמען פֿון זשורנאַל אַרױס. אַלע זענען דאָ. נאָר זי האָט נאָך נישט באַװיזן צו פֿאַרמאַכן דעם זשורנאַל, װי ס'האָט זיך דערהערט אַ קלאַפּ אין טיר. אױף דער לערערינס ביטע, האָט זיך די טיר געעפֿנט און אױף דער שװעל איז געבליבן שטײן מיט אַ שטילן גוט-מאָרגן אַ מײדעלע מיט אַן אָפּגעשױרן קעפּל, װי אַ ייִנגל, מיט אַ בלאַס צעשמײכלט פּענעמל און שװאַרצע גליענדיקע אױגן, אױפֿן ערשטן אױגנבליק אַ פֿרעמד מײדעלע, אָבער אַלע האָבן זי גלײַך דערקענט. אױ, ס'איז דאָך אונדזער שאַשאַ! נאָכן דאָזיקן שאַשאַ האָט אין קלאַס אױפֿגעהילכט אַ פֿרײלעך פּאַטשערײַ פֿון קינדערישע הענט, שׂרהלע איז פֿון גערירטקײט געשטאַנען װי צוגעשמידט צו דער שװעל. קום אַרײַן, סאָרעלע! האָט די לערערין אַ רוף געטאָן מיט איר קלינגעװדיקער און װאַרעמער שטים און איז איר אַנטקעגן געגאַנגען. אין קלאַס איז װידער שטיל געװאָרן, װי בעת אַ לעקציע. ערשט איצט האָט זיך שׂרהלע אַ לאָז געטאָן צו דער לערערין שאַפּיראָ מיט אױסגעשטרעקטע הענט. זי איז דעם ערשטן טאָג אין שול אַרײַנגעקומען אָן דער טעקע. די לערערין האָט זי אַרומגענומען, אַרײַנגעקוקט איר ליבלעך אין די אויגן, אַ קוש געטאָן אין דעם אָפּגעשוירענעם קעפּל און זיך צעלאַכט. איר זעט, קינדער, אַ פֿאָרויסגייערין אין דער לערע בלײַבט תּמיד אַ פֿאָרויסגייערין. מיר האָבן זיך געריכט אויף איר מאָרגן-איבערמאָרגן, און זי איז געקומען הײַנט. שיין. אָבער זעצט זיך, קינדער, זעצט זיך, שׂרהלע, אויף דײַן שטענדיקן אָרט, מע קאָן זיך שוין ניט דערוואַרטן אויף דיר. קינדער האט די לערערין באקומען אן ערנסט פנים און איבערגעגאנגען אויף אן ערנסטן טאן. היינט וועלן מיר האבן א שמועס וועגן דעם טייערסטן און געליבסטן מענטשן אין אונזער לאנד. ווער שטויסט זיך אן וועמען איך מיין? אונזער פרעזידענט באלעסלאוו ביערוט האט שרה'לע געבנדיג א הייב אויף איר האנט ארויסגעכאפט דעם ענטפער פון שלעמקע שרייער'ס מויל. זי האָט גאַנץ גוט געזען שׂרהלע, װי שלעמקע נעמט פֿון איר נישט אַראָפּ קײן אױג די גאַנצע צײַט, און זי האָט אים געװאָלט װײַזן, אַז זי זאָגט זיך ניט אָפּ פֿונעם פֿאַרמעסט מיט אים. אױף זײַן פּנים איז אָבער נישט געװען קענטיק ער זאָל האָבן פֿאַרדראָס. ריכטיק, שׂרהלע, האָט די לערערין צופֿרידן באַשטעטיקט. די לערערין האָט גענומען דערצײלן די קינדער װעגן דעם פּרעזידענט. דער פּרעזידענט װערט הײַנטיקס יאָר אַלט זעכציק יאָר. דאָס גאַנצע פֿאָלק גרײט זיך צו פֿײַערן דעם יום-טובֿ פֿון זײַן געבױרן-טאָג. די בעסטע מענטשן פון פאלק רופן זיך ארויס צו ברענגען דעם פרעזידענט מתנות צום דאזיגן יום טוב, פארשטארקן די ארבעט אין די פאבריקן, הוטעס, פראדוציר קאאפעראטיוון און לאנדווירטשאפטליכע פראדוציר קאאפעראטיוון, אין די אינסטיטוציעס, פארבעסערן די ארבעט, פארשטארקן די לערע אין די אוניווערסיטעטן, מיטל שולן און שולן, פארשטארקן און פארבעסערן. נאך איר שמועס און אירע ענטפערן אויף די פראגעס וואס די שילער האבן איר געשטעלט, האט די לערערין זיי געשטעלט א פראגע, און מיט וואס וועלן מיר די שילער פון דריטן קלאס באעהרן דעם דאזיגן גרויסן און טייערן יום טוב? ווידער האט די ערשטע א הייב געטאן די האנט מחמת געוואוינטשאפט, שרה'לע שטילערמאן. נאר זי האט זיך א קווענקל געטאן, שוין צוויי חדשים לערע דורכגעלאזט, וואס מישטיינס געזאגט קאן זי שוין אויפטאן. און זי האָט פֿאַרשעמט און געערגערט אַראָפּגעלאָזט די האַנט. זי האָט אומעטיק, זײער אומעטיק אַ בליק געטאָן אױף שלעמקען, פֿאַרפֿאַלן. ער װעט געװינען דעם פֿאַרמעסט. אין דער לופֿט האָט שױן טאַקע געשטעקט שלעמקעס האַנט מיט צװײ פֿינגער. לערערין! האָט ער זיך געקרעקט, און זײַן פּנים האָט זיך געמיניעט רױט. איך, איך װיל לכּבֿוד דעם יום-טובֿ זיך אונטערנעמען אַזאַ זאַך. איך.

דורך זיין פאראיידלטקייט. אויך די לערערינס אויגן האבן געפינקלט מיט פרייד און טרערן, זי האט אנגעהויבן פאטשן מיט די הענט, איר ביישפיל האט נאכגעטאן דער גאנצער קלאס. שלעמקע האט געהאלטן ווארט צום פרעזידענטס געבוירן טאג, איז שוין סאשא ווידער געווען א פאראויסגייערין אין דער לערע, דער שטאלץ פון דריטן קלאס. דיינע האר פון קעפל זאלן אזוי שנעל וואקסן,

אז איר ווילט הערן נאך רעדנדיגע ביכער, זייט אזוי גוט און כאפט א קוק אויף אונזער וועבזייטל אויף www דאט אידיש בוק סענטער דאט ארג, www דאט אידיש בוק סענטער דאט ארג, איך בין ישעיה שעפער, א שיינעם דאנק פארן צוהערן זיך.